א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו גוט געלט מיט רבי חיים עקשטיין, שלום עליכם רבי חיים, גוט געלט נאמבער איין און פופציג, פארגעסן צו דערמאנען, וזהו עיקר. וואס זאגסטו עפעס גוטס חיים? ברוך השם, ס'איז גוט צו זיין דא נאכאמאל פנחס.
אקעי, ס'איז מיוטשעל, די פילינג איז מיוטשעל.
יא? יא, איין און פופציג איז שוין די צווייטע חלק פון די, פון הונדערט. פון הונדערט.
ס'איז מער ווי האלב פון הונדערט.
מער ווי האלב פון הונדערט. זעמיר אריינגעקראכן אין די צווייטע האלב, און צו די צווייטע האלב איז אריינגעקומען א שאלה פון א איד, די שאלה גייט אזוי: לאמיר זען, וואס זאל איך טון, א רגע, כ'האב עס נישט פארשט, אה אקעי. סאו דו חיים געסט קורסעס אין די אפשענס מארקעט יא? סאו איך בין אביסל מפרש די קשיא איך זעה אז איך האב במסגרת נישט קלאר פארשטאנען אז דו האסט דיך אויסגעלערנט גוט די אפשענס מארקעט און ביסט געווען ברוך השם סוקסעספול דערמיט האסט אינוועסטעד און עט סאם פוינט האסטו מחליט געווען צו שערן די נאלעדזש מיט אנדערע אידן יא? געבן קורסעס וועגן די אפשענס מארקעט איז יענער זאגט ער פילט אז ער האט די זעלבע זאך ער זאגט נישט אין וועלכן תחום. אבער ער האט אויך עפעס ווי ער איז סוקסעספול, און ער וויל עס אויך פארוואנדלען אין א, ער רופט עס א ביזנעס מאדעל. דאס הייסט צו געבן קאורס צו שערן זיין נאלעדזש און ער האט א טרעק, א פראווען טרעק פון סוקסעס, און ער זאל עס אויך, לאמיר זאגן, כ'ווייס נישט, מאכן קלעסעס, צי מאכן גרופס, אויף וואסארא אופן ס'זאל נאר זיין, זיין שאלה איז וויאזוי טוט מען עס?
וויאזוי האסטו עס געטון? אמעיזינג, אמעיזינג, איך וועל זאגן אמת פנחס איך לאוו די קוועשטען, איך האב זייער ליב די קוועשטען, די סיבה פארוואס איך האב זייער ליב די קוועשטען איז ווייל, איך טענה שוין זייער לאנג פאר מענטשן וואס קומען צו מיך פאר קאנסולטינג, פאר קאוטשינג טענה איך שוין זייער לאנג אז ס'איז דא אזויפיל מוצלח'דיגע מענטשן וואס זענען גרייט צו העלפן אנדערע. די עולם פשוט שעמט זיך. מ'שעמט זיך צו פרעגן. ווער? די די וואס האבן די אינפארמעישאן שעמען זיך צו געבן?
ניין ניין ניין ניין, די וואס זיי האבן, די וואס זיי דארפן די אינפארמעישאן, למשל, כ'וועל דיר געבן א משל, איינער וויל זייער שטארק אריינגיין אין ריעל עסטעיט, ער וויל מצליח זיין אין ריעל עסטעיט, און ער פאנגט אן ווי א טאוטעל טאוטעל גרינער, ער האט נישט קיין אהנונג וואס ס'גייט פאר, ער האט קיינמאל נישט געטון אין דעם, און ער האט אבער א בורנינג דיזייער, ער וויל זייער שטארק מצליח זיין. אין ריעל עסטעיט? יא, און און אזוי סאך מאל קען איך הערן פון אזעלכע מענטשן אזעלכע ווערטער ווי, איך ווייס נישט וואו נישט. און מען פאנגט אן צו רעדן, זעט מען אז זייער מוצלח'דיגע מענטשן אין ריעל עסטעיט

פון דיין באקוועמליכע פלאץ, און אז ס'איז דיר אומבאקוועם צו מאכן א טעלעפאן קאל צו איינער וואס קען דיר העלפן, אה, פארוואס זאל ער מיר העלפן, פארוואס זאל ער מיר ענטפערן, פארוואס זאל ער, ניין, מענטשן זוכן איינער וואס איז מצליח, אביעסלי איז דא אויסנאמס, ס'איז דא אזעלכע מינע עמעזאן סעללערס וואס זיי ווייסן אויב זיי גייען אויסזאגן זייערע סיקרעטס פאר יענעם איז איז גייט אפשר יענער גיין קאמפיטן מיט אים, רוב רוב הצלחה אין ביזנעס זענען נישט קיין סיקרעטס. אקעי, ס'פשוט די מיינדסעט, ס'פשוט די וויסן אז דו קענסט מצליח זיין, ס'פשוט די דיטערמינעישאן איך גיי טון וואטעווער איט טעיקס, און אז דו טוסט דאס בעזרת השם קענסטו אויך מצליח זיין. קומט א איד וואס ער זעט א אפערטוניטי פאר זיך צו מצליח זיין אין א זאך, און ער האט נישט מורא, ער שיקט א מעסעדזש, ילמדנו רבינו וואס דארף איך טון? און איך בין הונדערט פראצענט זיכער, בסוף, איך טו שוין דאס פאר יארן לאנג, אז איך רעד פארן ציבור אין קול מבשר, אדער אין סתם אזוי ווען איך טרעט אויף פאר מענטשן אין ספיקינג אינגעידזשמענטס וואס מען נעמט מיך, זע איך אן א שיעור מאל וויאזוי מענטשן האבן די מינע דיסטענס ווייל איינער רעדט פאר א ציבור, אוי אים קען מען נישט פרעגן. ער איז מסתם די גרויסע מענטש וואס ער רעדט פאר א עולם און ס'איז נישט אמת, ס'איז נישט אמת, מ'קען פרעגן, און יעדע מאל וואס איך האב וואס איינער אפראוטשט פאר א קוועשטן. ס'איז נישט אזוי ווייט, מ'קען פרעגן נאר יענער וועט דיר לכאורה גערן ענטפערן. יענער וועט דיך לכאורה גערן ענטפערן, און און און איך וועל דיר זאגן נאך א זאך, ווען איינער פרעגט על פי רוב מאך איך עס געווענליך אין מיין קאפ טיימס א הונדערט. דהיינו? מינינג אז יעדע קוועשן וואס קומט אריין האב איך שוין געפרואווט אז ס'איז דא עט ליעסט הונדערט מענטשן וואס האבן די קוועשן און נאר איינער האט עס געפרעגט. יעצט, מ'האלט דא נאך פופציג שמועסן.
נו, אלף נכנסים לבישה ואחד יוצא בשלום. אלף נכנסים לבישה ואחד יוצא מהבישה. חזל זאגן דאס, לא הביישן למד, יא? ס'איז דאך פשוט. גוט, וואס מיינסטו? וויאזוי בין איך אנגעקומען צו וואס איך בין אנגעקומען? כ'האב געפרעגט, כ'האב געהאט רעבעס, כ'האב געהאט טיטשערס, כ'בין ארויסגעגאנגען, כ'האב געצאלט געלט פאר מענטארס, כ'האב געטון אלעס וואס כ'האב געדארפט טון צו באקומען יענעמ'ס נאלידזש. אקעי? ס'איז דא אזא קאנסעפט, כ'קען דיר, כ'פאר אוועק א מינוט, באט ס'איז דא אזא קאנסעפט וואס הייסט, אין פיינענס הייסט עס OPM. OPM? OPM. OPM מיינט אדער פיפלס מאני. אה, אקעי. אקעי? סאו למשל דו קויפסט א פראפערטי. און דו קענסט אריין לייגן דיין געלט, אדער קענסטו אריין לייגן יענעמס געלט, מאך א דיעל מיט איינעם, אקעי, אויב קענסטו ניצן יענעמס געלט, האסטו אסאך מאל א שטערקערע ריטערן, אסאך מאל קען עס רעדוסן ריסק אויך, און סא דאס רופט מען OPM, גייסט אריין. אויף לשון קודש הייסט עס ממון חברו, מ"ח, מ"ח דברים וואס מען קען קונה זיין, חזל רעדן פון תורה אבער אפשר קען מען זאגן.
יא, איך וויל צוקומען צו די נמשל, לאמיר סתם זאגן דא לשון קודש ווייל דעמאלטס ווייס איך שוין צו ס'וועט שטימען, אפשר וועסטו עפעס טרעפן.
אקעי. באט איך זאג אייביג ווען דו גייסט אריין אין ביזנעס אדער דו ווילסט מצליח זיין אין א זאך וואס דו האסט קיינמאל נישט געטון אין די זאך אדער דו ווייסט נישט וויאזוי צו גיין, גיי מיט די OPM סטרעטעדזשי, און איך רוף עס אדער פיפלס מיסטעיקס.
אה, אקעי. סאו האסט לשון קודש עפעס יעצט? ס'מוז דא עפעס. אקעי, איך וועל ווייטער רעדן און דו וועסט דערווייל טראכטן, אבער אדער פיפלס מיסטעיקס בעסיקלי מיינט איך וויל מצליח זיין אין ריעל עסטעיט, פארוואס זאלסטו גיין דארט, דו גייסט מאכן מיסטעיקס אנפאנג. יא, אוודאי. אבער פארוואס זאלסטו נישט גיין נעמען קודם מיסטעיקס וואס יענער האט שוין געמאכט. און זיך לערנען פון דעם. און זיך לערנען פון דעם. יענע מיסטעיקס מוזטו נישט מאכן נאכאמאל. ווער זאגט דו מוזט דורכגיין יעדע מיסטעיק אין די בוק?
שוין תאמר כדרך שמת פלוני האסט געבעטן לשון קודש. יא אבער ברענג מיר די זעלבע זאך פון די משל מיט די נמשל דאס האב איך געמיינט צו זאגן. שוין, OPM אדער פיפל'ס מאני, יעדער וואס איז אין ביזנעס ווייסט פון OPM. סאו, די חידוש איז אז OPM קען אויך מיינען אדער פיפל'ס מיסטעיקס. סאו, סאו, אז דו גייסט אין די, אין די, אין די, רעדסט, רעדסט עס דורך מיט איינעם וואס איז קלוגער ווי דיר אין יענע תחום, קענסט עוואוידן אסאך אסאך אננעסעסערי עגריוועישן וואס ס'פעלט נישט אויס זאלסט האבן.
זייער קלאר. סאו אקעי דאס איז געווען א שיינע א שיינע טיפ יא שיינע שטיקל אינפארמעישן. אבער צוריק צו יענעמס שאלה יא דו חיים דו טוסט קאורסעס אין אפשענס אין די אפשענס מארקעט יענער איך ווייס נישט וואס ס'איז כ'האב נישט קיין אהנונג אבער איך גיי סתם זאגן עמעזאן. פארשטייסט וואס איך מיין? יא, לאמיר זאגן יענער קען גוט עמעזאן, ווייסט וויאזוי מען שטעלט אויף א סוקסעספול עמעזאן ביזנעס, ער וויל דאס אויסלערנען פאר אנדערע, וואס טוט ער? וואס האסטו געטון? וויאזוי האסטו גענומען דיינע אייגענע סוקסעס, דיינע אייגענע איידיעס אין די אפשענס מארקעט און עס ארויסגעטראגן לרשות הרבים אזוי ווי יעצט? אקעי, סאו לויט די קוועשטען, לויט די שאלה, פארשטיי איך אז מען רעדט דא פון א איד וואס זיין פערסאנאליטי איז טיטשער. אקעי. ער האט ליב צו טיטשן. אז נישט פארוואס זאל ער וועלן דאס טון? איי אפשר וויל ער עס טון ווייל ער זעהט אז מען קען דארט מאכן געלט? ווערי פאסיבל. באט איך וואלט זייער רעקאמענדעד אלס סטעפ וואן פאר דער מענטש אז ער זאל באמת באמת טראכטן פארוואס ער וויל עס טון. ווייל כדי א מענטש זאל זייער שטארק מצליח זיין אין עני זאך וואס ער טוט מוז עס זיין אין ליין מיט זיין פערסאנאליטי. ס'מוז זיין א זאך וואס ער איז פעשענעט פאר עס, ער האט הנאה עס צו טון, ס'איז א זאך וואס ער, ער קען נישט קומען יעדן טאג צו די ארבעט אוי כ'דארף שוין ווייטער גיין ארבעטן, אויב גייט ער דאס טון גייט ער נישט האבן די גרעסטע סוקסעס וואס ער קען האבן, בדרך הטבע דו ווילסט מצליח זיין דארפסטו טון א זאך וואס איז עכט אין ליין מיט ווער דו ביסט, הוי אומר, דאס ביסטו, סאו דאס איז נאמבער וואן וואס איך וואלט אים רעקאמענדעד.

ט, איך בין א עקספערט אין לייף אינשורענס, איך בין א עקספערט אין מאני מענעדזשמענט, איך בין א סערטיפייד פיינענשעל פלענער, די אפשענס מארקעט קען איך זייער גוט, די סטאק מארקעט קען איך זייער גוט, איך האב נאך אפאר זאכן וואס איך בין עכט עקספערט, איך מיין איך טו ביזנעס קאנסולטינג אויך, איך טו ביזנעס קאוטשינג, מענטשן קומען צו מיך מיט זייערע קוועשטענס און איך מאך פראגרעמס פאר דעם, באט זייער אסאך. איינס פון די גרעסטע פראבלעמס מיט אזעלכע מינע מענטשן וואס האבן די אלע די אלע קוואליפיקעישאנס איז וויאזוי זומסט אריין אין איין זאך? וואס גיי איך טיטשן? קענסט נישט טון אלעס. קענסט נישט טון אלעס און אפילו אויב דו קענסט טון מער ווי איין זאך קענסטו נישט אנהייבן מיט אלעס. מוזט ערגעץ אנהייבן. אויף ענגליש זאגט מען א דזשעק אוו אל טרעידס א מעסטער אוו נאן. איינער וואס ס'קען אביסל פון אלעס.

ס'איז דא א דזשענערעל דאקטער באט די הארץ דאקטער געווענליך גייט מאכן אסאך מער געלט ווי די דזשענערעל דאקטער, און דאס מיינט נישט אז די הארץ דאקטער ווייסט נישט וויאזוי מ'טשעקט אויב מ'האט א טראוט סטרעפ, ער ווייסט דאס אויך, אבער ער האט א ספעשעליסט, א ספעשעלטי, סאו די ערשטע זאך וואלט איך געזאגט פאר די מענטש,

וואס כ'האב די מערסטע אין מיין סירקל פון מענטשן, ווער ס'איז נאנט צו מיך, וואסערע מינע סאבדזשעקט וואלטן זיי זייער געוואלט איך זאל זיי קענען טיטשן? סאו, למשל, ווען איך האב אנגעהויבן צו טיטשן אפשענס, וואס איך האב געטון איז, כ'האב גענומען א סורוועי, כ'האב געקאלט צוואנציג צו פינף און צוואנציג פון מיינע נאנטע קלייענטס, מיינע נאנטע מענטשן וואס זענען געווען נאנט מיט מיך די לעצטע צען פלאס יאר, וואס זיי האבן געקויפט פון מיך פארשידענע זאכן, זיי האבן געטון מיט מיך געוויסע מין ביזנעסעס, און כ'האב זיי געפרעגט. למשל אויב איך גיי מאכן אזא און אזא קורס, וואלסטו געפילט wow איך וואלט ווען געוואלט זיין א חלק פון דעם? איך געדענק שוין נישט צו איך האב זיי געפרעגט אויף נאך זאכן, איך מיין איך האב גענומען ספעסיפיק אפשענס ווייל איך האב מיך פארגעשטעלט אז דאס גייט רעדן צו אסאך מענטשן, אבער איך האב זיי געפרעגט, איך האב סורוועיט, און אויב וואלט איך באקומען פידבעק פון ניין, וואלט איך געוואוסט דאס איז נישט די זאך, איך האב געהאט נאך אפשענס אויך וואס איך דערמאן מיך יעצט, אז כ'האב שוין אסאך מאל געפרעגט מענטשן אויף אנדערע זאכן, און כ'האב נישט באקומען די מאוסט פאזיטיוו פידבעק, און ס'איז מיר געווען א חידוש, ווייל איך האלט אז יענץ איז משוגע וויכטיג. וואס רעדסטו? אנדערע סאבדזשעקטס. כ'ווייס נישט אויב אונז זאל מיר אריינגיין דא אין דיטעילס, אבער אונז האבן, כ'האב גענומען סאבדזשעקטס וואס איך בין עכט א ספעשעליסט אין עס, און איך בין פעשענעט פאר עס, איך האב זייער הנאה פון די סאבדזשעקט, איך בין א עקספערט אין עס, איך קען עס גוט, און מענטשן צאלן אוועק שווערע געלטער פאר זאכן וואס איך האלט איך קען זיי שפארן שווערע שווערע געלטער אויב וואלט איך זיי געקענט אויסלערנען יענע זאך. בין איך יא נייגעריג וואס דאס איז. און און איך קום צו מענטשן און איך פרעג זיי אויב איך מאך א פראגראם. האלא, דו ביסט בכוונה איגנארד מיין קוועשטען?

פשוט אין גארביטש אריין, פלאשט עס אראפ אין טוילעט, און און איך האב געהאלטן אייביג אז אויב וואלט איך ארויסגעקומען מיט א פראגראם פון עדיוקעיטן מענטשן אז זיי זאלן זיין עדיוקעיטעד אויף לייף אינשורענס, נישט פארקויפן לייף אינשורענס, עדיוקעיטן מענטשן אויף זייערע לייף אינשורענס אז ווען זיי רעדן צו זייער עידזשענט אדער צו זייער בראוקער זאלן זיי זיין עדיוקעיטעד, זיי זאלן וויסן וואס זיי דארפן, זיי זאלן וויסן וויאזוי צו מאכן די דעסיזשענס אליין, נישט מען זאל זיי קענען פארקויפן עפעס וואס זיי פילן נישט אז ס'איז עכט און וואס נישט שטימט מיט וואס זיי דארפן. זאלן זיין קוואליפייד צו מאכן די החלטה, עדיוקעיטעד. יא, און מענטשן צאלן אוועק שווערע טויזנטער פאר דעם, און איך זע זאכן וואס זיי טוען וואס ס'מאכט נישט קיין סענט, און איך האב געמאכט א סורוועי צווישן נאנטע מענטשן, און איך האב זיי געפרעגט, אויב איך קום ארויס מיט א פראגראם וואס איך גיי דיך עדיוקעיטן אויף דעם, און למעשה גייסטו דיך קענען לכבוד דעם שפארן טויזענטערס, און איך וויל פארקויפן אזא פראגרעם פאר דיר, וואלסטו ווען געקויפט אזא פראגרעם? איך האב נישט באקומען די מאוסט פאזיטיוו פידבעק. איך האב מיך אייביג געוואונדערט פארוואס, און ס'קען זיין די סיבה איז ווייל מענטשן זענען צוגעוואוינט אז פאר אזא זאך צאלט מען נישט קיין געלט, די עידזשענטס דארף עס טון פאר מיר, די בראוקער דארף מיך עדזשוקעיטן, לכבוד דעם פאלט ער אריין מיט זאכן וואס איז עכט נישט אייביג. שטימט נישט מיט וואס ער דארף ווייל ער איז נישט עמפאוערד, ער האט נישט די עדיוקעישן. סא די האסט וואס סא נאך זאל אונטערשטרייכן אז די האסט געמאכט א סערוועי אז ביסט געווען די מענטש וואס האט פאר זיך א ליסט פון זאכן וואס די קענסט גוט און וואס די האסט באמת גענוג אינפארמעישן ביסט פעשענעט דערוועגן יו גא וואט איט טעיקס צו מאכן דערפון א קורס און געבן שעירן די נאלעדזש מיט אנדערע אויפן למעשה און די וועג וויאזוי די האסט עס געטשוזט אז די האסט געפרעגט האסט געפרעגט צוואנציג האסטו געזאגט? צוואנציג מענטשן? כ'האב געפרעגט בערך צוואנציג צו פינף און צוואנציג מענטשן, ווען כ'האב געמאכט די אפשענס האב איך געפרעגט אזויפיל מענטשן, און דעמאלטס האב איך באקומען ווערי ווערי פאזיטיוו פידבעק, און די ערשטע פאר קורסעס האב איך סתם געווען מענטשן וואס האבן מיך געקענט און זיי האבן געהערט איך מאך עס און זיי האבן מיך נאכגעלאפן זיי ווילן זיך אויפשרייבן. ס'איז נישט געווען קיין גוט געלט שיעור, ס'נישט געווען קיין אדווערטייזמענט, ס'נישט געווען גארנישט, און ס'איז געווען פון דארט. דאס איז ויקרא שמו בישראל לאו הענגינג פרוט. לאו הענגינג פרוט, און דאס איז וואס דו זאגסט די ערשטע סטעפ. עמיצער וואס פילט ער האט נאלעדזש, ער האט עקספיריענס און ער האט סוקסעס צו ווייזן. ער האט טיטשינג סקילס. טיטשינג סקילס. און ער האט די פערסאנאליטי. סאו צוויי זאכן האבן מיר יעצט געשמועסט דא. נאמבער וואן אז ס'מוז זיין איינשטימיג מיט זיין פערסאנאליטי. און סטעפ טו. זום אריין אין איין זאך וואס דו ווילסט טון. זום אריין אין איין זאך, און האסט געגעבן א טיפ וויאזוי אז דו טשעקסט, טשעקסט מיט, מאכט א סורוועי, פרעג מענטשן צו אזוי ווי דו האסט געטון און. יעס דארף מען ארויסגיין נאך צוואנציג מאל פון ווידער לא הביישן למד, און קאלן מענטשן און שמועסן מיט זיי. אהא אהא. אקעי חיים האבן מיר באקומען פון דיר א, וויאזוי מען עס אנרופן, א שיעור כללי על רגל אחת. אויף די ערשטע סטעפ וואס צו טון אין אזא פאל. חיים עקשטיין קען מען ריטשן דורך טעקסט אויף עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען אדער אויף אימעיל עסק עט חיים עקסטין דאט קאם, עסק עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם. דאס איז די קאנטעקט אינפארמעישן אריינצושיקן שאלות וואס חיים וועט בעזרת השם עדרעסן, פארענטפערן, אויף די פראגרעם אויף גוט געלט. א גרויסן שכוח חיים. מיי פלעזשער ר' פנחס, הצלחה וברכה.